בעז ה מוז מען זיין ממשיך סימן ק י ד מיר האלטן סעיף ז'. זאגט דער מחבר בכל מקום שאנו אומרים אז חוזר לברכה שטעה בה, הני מילי שטעה בשוגג איז גענוג צו צוריק גיין צו די ברכה. אבל במזיד ומתכוון האט ער געזאגט עפעס א זאך וואס איז א טעות, איז חוזר לראש התפילה. זאגט דער מחבר סעיף ח'. מיר האבן געלערנט. אז זומער טאמער ער זאגט מוריד הגשם איז חוזר, וועט זיין ער האט א ספק, איז בימות החמה אם נסתפק אם הזכיר מוריד הגשם אם לא, ער איז איינגעוואינט פון א גאנצן ווינטער צו זאגן אזוי, האט ער א ספק צו ער זאגט מוריד הגשם אדער ער זאגט מוריד הטל, איז עד שלושים יום בחזקת שהזכיר הגשם וצריך לחזור. ווייל ביז דרייסיג טעג געוואוינט מען זיך נישט איין צו זאגן די נייע אזכרה. אבער ברגע ס'אריבער דרייסיג טעג זאג איך אז האט שוין געזאגט די נייע אזכרה. איצט אויף פארקערט האט דער מחבר נישט געקענט אנכאפן. דהיינו, האט געהאט א ספק ווינטער צו האט געזאגט מוריד הגשם צו האט געזאגט מוריד הטל. ווייל לויטן מחבר מנהג ספרד אז מען זאגט מוריד הטל, איז בכל מקרה איז ער יוצא, וואס א חילוק וואס האט ער געזאגט. אויב ער האט געזאגט וואס ער איז איינגעוואוינט איז ער אויכעט יוצא. אבער דער רמא לשיטתו לייגט צו, הגה, והוא הדין לדידן דאין מזכירין טל בימות החמה. אם נסתפק לו, אם אמר מוריד הגשם בימות הגשמים אדער ער האט געזאגט וואס ער איז איינגעוואוינט ביז איצטער צו גארנישט זאגן, רב להושיע מכלכל חיים, איז ווייטער, כל שלושים יום חוזר, דוודאי אמר כמו שרגיל, והרי לא הזכיר לא טל ולא גשם, לאחר שלושים יום אינו חוזר. איצט אזוי. אין קומעדיגע סעיף וועט מען זען אז איינגעוואוינט ווערט מען מיט ניינציג מאל. איז קומט אויס לויט דעם איז וואס עפעס דרייסיג טעג. אין דרייסיג טעג איז דא מער ווי ניינציג מאל, ווייל ס'איז דא מוסף. מען הייבט אן פסח צו זאגן מוריד הטל. האסטו א גאנצע חול המועד איז דא יעדן טאג א מוסף, איז דא שבתים, איז דא ראש חדש. איז למעשה איז דא אין דעם צוויי גענג. אסאך אחרונים זאגן אז אין הכי נמי, דרייסיג טעג מיינט צו זאגן די נארמאלע תפילות פון דרייסיג טעג וואס איז דריי מאל א טאג. איז ממילא לויט די שיטה פון די אחרונים דארף מען טאקע נישט קיין גאנצע דרייסיג טעג, נאר ברגע ס'אריבער ניינציג תפילות, ס'איז ארום י ב אייר, דארף נישט אנקומען ביז ט ו אייר זאל אריבערגיין דרייסיג טעג, איז שוין הורגל לשונו צו זאגן כהלכה. ווערט געברענגט אין זייט פון שערי תשובה מיט ערוך השולחן אז אויכעט א חזן וואס דאווענט פארן עמוד קען אריינרעכענען אויכעט חזרת השץ, איז טאמער דאווענט ער אלע טאג פאר עמוד איז קען ער אויסענדיגן אין האלב צייט. און לענין שאלה לויט דעם וואס ביי דרייסיג טעג איז נישטא קיין ניינציג תפילות ווייל שבת מיט יום טוב בעט מען נישט ותן טל ומטר, איז לויט דעם וועט אויסקומען א חומרא אז אפילו נאך דרייסיג טעג כל זמן ס'איז נישטא קיין ניינציג תפילות וואס מ'האט שוין געזאגט די ריכטיגע זאך, איז ער טרוי, האט ער דאך איינגעוואוינט אדער נאך נישט איינגעוואוינט. אבער פון אנדערע אחרונים זעט אויס אז דער עיקר איז טאקע תלוי אין דרייסיג טעג בין להקל בין להחמיר. ס'אנדערש וואס מיר זעען אין די קומענדיגע סעיף אז ניינציג מאל, נאר וויפיל ס'איז אויסגערעכנט אין תפילות איז דארף מען דרייסיג טעג. און וואס הלכה למעשה? יעדער איינער האט א קולא מיט א חומרא. לענין ותן טל ומטר איז טאמער דרייסיג טעג איז גענוג איז דרייסיג טעג ענדיגט זיך דרייסיג טעג ארום, מה שאין כן לויט די וואס זיי זאגן ניינציג תפילות דארף מען נאך מער ווייל ס'פאלט אראפ שבת. לענין מוריד הגשם מיט מוריד הטל וואס דאס איז האט מען אלע תפילות קומט צו אויכעט א מוסף. איז ווערט פארקערט זיי זיי זיי זענען מקילים זענען מחמירים. זאגט דער משנה ברורה אז למעשה יש להקל ווי ביידע, ווייל ספק ברכות להקל. פאר דערפאר איז גייט מען ביידע לקולא. איז ווען מען איז דן צו שטייט זומער און ער ווייסט נישט און ער זאגט מוריד הטל צו מוריד הגשם, איז גענוג אז ס'אריבער ניינציג תפילות. מצד שני, אז ער שטייט אין דרייסיג טעג פון נאך ז' חשוון, ער ווייסט נישט, ער זאגט ותן טל ומטר, צו ער האט נישט ותן טל ומטר, איז קען מען מקיל זיין אז נאך דרייסיג טעג אפילו ס'איז נישט אריבער קיין ניינציג תפילות, אז ער האט שוין געזאגט אזוי ווי די נייע אזכרה וואס איז שוין געווארן איינגעוואינט. ווערט געברענגט אין זייט, אז טאמער אין די דרייסיג טעג האט ער א טעות געהאט ביים דאווענען, זאגט דער כף החיים אז ער דארף נישט אנהייבן איבער א נייעס די דרייסיג טעג, און ער דארף אויך נישט משלים זיין דעם טאג, אפילו האט זיך דערמאנט נאר אויף מארגן און נישט משלים געווען דעם טאג, דארף מען נישט רעכענען נאך א טאג, ווייל למעשה איז דאס דרייסיג טעג. אבער אנדערע דינגען זיך אז ער דארף אנהייבן די דרייסיג איבער א נייעס. דער פתחי תשובה זאגט א שיטה אמצעית, ער דארף נישט איבער א נייעס אבער דער טאג דארף ער יא משלים זיין נאך א טאג אנקעגן דעם, און אזוי האט אויכעט אנגענומען ר' שלמה זלמן אוירבאך. טאמער א מענטש קען זיך אז ער ווערט מוחזק פאר דרייסיג טעג אז ער האט נישט א טעות, זאגט דער פתחי תשובה אז רשאי להחזיק עצמו שלא יטעה, און אזוי האט הרב אלישיב מורה געווען. די זעלבע זאך פארקערט, ווער ס'ווייסט אז נאך דרייסיג טעג איז האט ער אויכעט א טעות, איז עליו לחזור, אזוי פסק'נט דער פתחי תשובה. דער כף החיים ברענגט א מחלוקת אין דעם. דער רב פעלים שרייבט וויבאלד ס'איז א מחלוקת הפוסקים איז ספק ברכות להקל אבער טאמער ער קען איבערדאווענען מיט א תנאי אז טאמער ער איז נישט חייב וועט זיין נדבה איז אוודאי בעסער. אויכעט ווען ער האט א ספק תוך כדי וואס ער שטייט ביים דאווענען זאגט ר' שלמה זלמן אוירבאך אז ספק ברכות להקל וואס דער משנה ברורה פסק'נט אויף ביידע זייטן זאל ער ממשיך זיין צו דאווענען אפילו לויט די דעה אז ער דארף איבערדאווענען למשל אז שטייט דא די בית זיל שוין אריבער ניינציג תפילות, אבער ס'איז נישט אריבער קיין דרייסיג טעג, און לויט די שיטה אז קובע איז דרייסיג טעג, איז די קומענדיגע ברכות איז ברכות לבטלה, ווי קען מען אלס ספק ברכות אים זאגן מאכן נייע ברכות? דער תירוץ איז, אפילו טאמער מ'האט געהאט באמת א טעות, איז הייסט עס נישט כאילו נישט געדאווענט, ס'הייסט געדאווענט נאר אן יוצא זיין הייסט עס נישט קיין ברכות לבטלה. זאגט די משנה ברורה, אז דער ט"ז שרייבט אז טאמער ביי איינע פון די דרייסיג טעג, האט ער שוגג געווען אדער פושע געווען און בכלל נישט געדאווענט, פון דעסטוועגן קען ער רעכענען דעם טאג אין די דרייסיג טעג און ער דארף נישט משלים זיין אנטקעגן דעם ביי א צווייטע טאג. כל שכן טאמער ער האט משלים געווען בשומע תפילה ותן טל ומטר אז אוודאי קען מען עס רעכענען. אבער אסאך אחרונים זענען מפקפק אין דעם דין פונעם ט"ז, זיי טענה'ן אז ס'פעלט אים דער טאג, פעלט אים. ווי עט זיין זען אין משנה ברורה א גרויסע יסוד וואס איז שטארק נוגע. אז למשל ער האט געהאט א קלארקייט אז ער געדענקט אז ער דארף עס דערמאנען. ער ווייסט ער דארף דערמאנען ותן טל ומטר, ער ווייסט יעלה ויבוא, אינמיטן דאווענען האט ער געדענקט פון דעם. ס'איז אריבער אסאך צייט פון דאווענען, כאפט ער זיך א רגע, כ'האב געדענקט צו זאגן, אדער כ'האב נישט געדענקט? איז דארף ער נישט צוריקגיין, ווייל איבערן דאווענען האט ער געדענקט נאר אסאך צייט ארום ווערט אים א ספק, איז אין צריך לחזור. אבער טאמער דער ספק איז נתעורר גלייך נאכן דאווענען, דארף ער יא איבערדאווענען. וואס הייסט זמן מופלג? ווערט געברענגט ר' שלמה זלמן אויערבאך האט זיך געספק'ט צו ס'איז תלוי פון סיום התפילה, אדער אפילו א מענטש איז מאריך בתפילתו איז שוין א זמן מופלג, ס'קען זיין שוין אריבער אזא צייט. טאמער א אינגל האט געהערט ווי ער דאווענט און ער זאגט אים האסט נישט א טעות געהאט, איז א קטן איז נאמן ווייל ס'איז נישט קיין עדות א גילוי מילתא בעלמא. איצטער אזוי, דער מקור פון משנה ברורה איז מור וקציעה און מגן גיבורים. איז ר' שלמה זלמן אויערבאך טענה'ט אז דער מגן גיבורים ברענגט טאקע אזוי בשם דער מור וקציעה, אבער אין מור וקציעה אליין מבואר אז אפילו גלייך נאכן דאווענען האט ער א ספק אויב ער ווייסט איבערן דאווענען האט ער געדענקט פון דעם, איז אינו חוזר. ביז דא איז דער היינטיגער ש.